זאגט די הייליגע גמרא, האלט מען דף ו' עמוד א' ביי די צוויי פינטלעך דריי שורות פון אונטן, אמר מר, אונז האמער אויבן געלערנט אין א ברייתא, וואס די ברייתא רעכנט אויס זו היא רשות היחיד, די ברייתא געבט געוויסע ציורים, און די ברייתא סטרעטשט און זאגט זו היא רשות היחיד, און פון די ווערטער זו היא רשות היחיד איז משמע אז דווקא. ק, די דאזיגע וואס ווערן אויסגערעכנט אין די ברייתא, דאס הייסט א רשות היחיד, אבער ס'איז דא געוויסע זאכן וואס די ברייתא וויל עקסקלודן אז דאס איז נישט קיין רשות היחיד, זאגט די גמרא למעוטי מאי, ווי האב איך א פאל וואס אויף דעם האב איך א שאלה, וואס אויף דעם האב איך א דיון צו דאס איז א רשות היחיד אדער נישט, זאגט די גמרא למעוטי הא דרבי יודא, די ברייתא איז אין דירעקט. אין קאנטראסט פון שיטת רבי יודא, אונז גייען מיר האבן א געוויסע סארט רשות היחיד וואס נאר רבי יודא לערנט אז ס'האט טאקע א דין רשות היחיד, אויף דעם קומט די ברייתא זאגן אז די דאזיגע וואס כ'האב אויסגערעכנט, למשל דער כותל, דער וואנט אינמיטן רשות הרבים וואס איז ברייט ד' טפחים הויעך י', אדער די חריץ ווען א מענטש מאכט א גריב, איז די זאכן האבן א דין רשות היחיד, אבער רבי יודא'ס דין נישט. דתניא, אונז האמער געלערנט אין א ברייתא מסכת עירובין, יתר על כן, די ברייתא רעכנט דארט אויס א געוויסע הלכה, און אויף דעם זאגט די ברייתא יתר על כן אמר רבי יודא, צו דעם האט צוגעלייגט רבי יודא נאך א סארט רשות היחיד דמי שיש לו ב' בתים, א מענטש האט צוויי הייזער בשני צדי רשות הרבים, מען וועט שוין ווייזן בילדער. לאמיר זאגן מען וועט נוצן די גאס אלס א משל, א מענטש אוינט די הויז עלעווען פיפטי סיקס פיפטי עיט און א מענטש אוינט דעם הויז קעגן איבער און ער וויל טראגן פון איין הויז צום צווייטן, איז געבט די ברייתא א עצה, עושה לחי מכאן ולחי מכאן, אדער מאכט ער א לחי, דאס איז א שטייעדיגע פאול פון. איין זייט און אנדערן זייט או קורה מכאן וקורה מכאן, לייבי אונז האמיר דא זייער זייער קלארע און וויכטיגע פיקטשערס לייבי וועט עס ארום שיקן פארן עולם אז דער עולם זאל זען וויאזוי דער לחי זעהט אויס און וויאזוי דער קורה זעהט אויס דער עולם זאל אריין קוקן פליז א מינוט וועט מען בעסער כאפן וואס דא גייט פאר איז איך גיי יעצט אויסרעדן די לומדות בשעת דער עולם שיקט די פיקטשער די ווארט פון רבי יודא איז אז ווען אז א רשות היחיד שאפט זיך מיט צוויי מחיצות, דער עולם הערט א מורא'דיגע חידוש, לויט רבי יודא איז אפילו ווען א מענטש האט נאר צוויי מחיצות ברשות הרבים, ווייזען, איז שאפט זיך שוין א דין רשות היחיד, מילא די וואנט פון די הויז מיט די וואנט פונעם הויז קעגן איבער איז צוויי מחיצות, מילא די שטח אינדערמיט הייסט רשות היחיד, איך דארף דאך אבער א היכירא, דער עולם קומט דאך, די טרעפיק קומט דאך פון פון פונעם גאנצן גאס, פונעם גאנצן. רשות הרבים, וויאזוי קען איך מאכן א היכר אז דער מענטש זאל וויסן, אזוי רופט עס רשי, להעקר בעלמא, אז דער מענטש זאל וויסן נישט ארויסצוטראגן פון דעם ניי געשאפענעם רשות היחיד וואס שטייט צווישן די צוויי ווענט לייגט מען א לחי, א לחי איז א פלאטע וואס וועט זיין לסימן אז דער רשות היחיד גייט ביז דא, אדער לייגט מען א קורה אז דער רשות היחיד גייט. ביז דא, און מען לייגט עס טאקע פון ביידע זייטן, ווייל ס'איז דאך מפולש די רשות הרבים דא, אדער אונזער ניי געשאפענע רשות היחיד צווישן די צוויי מחיצות האט דאך צוויי אפענע זייטן, לייגט מען דא א קורה אז גיי נישט ווייטער, און לייגט מען דא א קורה גיי נישט ווייטער, דאס איז ר' יודא'ס חידוש אמרו לו, האבן זיך די חכמים געדינגען אז אין מערבין רשות הרבים בכך, און ווי די גמרא ערקלערט יעצט, איז די ווארט פון פון די חכמים איז נישט אז זיי האבן א פראבלעם מיט די עצה, נישט אז זיי האבן א פראבלעם אז די קורה אדער די לחי זאלן נישט ארבעטן, נאר זיי קריגן זיך מיט די יסוד פון רבי יהודה אז צווישן צוויי מחיצות שאפט זיך א רשות היחיד, זיי לערנען עס ווייטער אז אפילו ווען כ'האב צוויי מחיצות הייסט עס נאך אלץ א רשות הרבים, אפילו איך אוין די הויז און איך אוין די הויז פון קעגן איבער די גאס, איז ממילא איינמאל ס'איז א רשות הרבים די גאנצע דין לחי און קורה איז עט אוודאי נישט העלפן ווייל אין רשות הרבים קענסטו נישט שטעלן קיין לחי אדער א קורה ממילא דאס איז די כוונה פון אונזער ברייתא וואס די ברייתא זאגט. אז זו היא רשות היחיד, דאס איז רשות היחיד, אבער נישט עפעס אנדערש, וועלכע עפעס אנדערש רעדט מען? מען רעדט רבי יהודה'ס רשות היחיד, אונזער ברייתא קומט זיך דינגען מיט רבי יהודה אז ווען איך האב שני מחיצות ברשות הרבים הייסט עס נישט קיין רשות היחיד, וואס שאפט יא א רשות היחיד? בפשטות אונז האבן נעכטן געלערנט איז ד' מחיצות, אזוי שמועסט אויס אונזער ברייתא. לגבי שלש מחיצות איז א גרויסע מחלוקת ראשונים, אויב כ'האב דריי מחיצות ברשות הרבים צו ס'הייסט א רשות היחיד איז א גרויסע מחלוקת אבער ס'איז נישט ס'העכער די פעי גרעיד פון על כל פנים דעם היינטיגן שיעור און האפענטליך ערגעץ ווי וועט מען אנקומען עס אויסצושמועסן על כל פנים זאגט די גמרא אונז פארשטיי מיר שוין זייער גוט אויף דאס וואס ס'זאגט זו היא רשות היחיד אז דווקא דאס איז א רשות היחיד און דאס איז די כוונה פון די ברייתא צו עקסקלודן די רשות היחיד פון רבי יהודה, למעשה האמיר נאך ווערטער אין די ברייתא, די ברייתא זאגט ואמאי קרו ליה גמורה, די ברייתא פירט אויס ווי אונז האמיר נעכטן געזען זו היא רשות היחיד גמורה אז דאס איז א א גענצליכע א א גומר'דיגע רשות היחיד, און די גמרא שטעלט זיך יעצט וואס איז די דיוק אויף די ווערטער פון די גמורה, זאגט די גמרא מהו דתימא כ'וואלט געוואלט מיינען כי פליגי. רבנן על עליה דרבי יהודה דלא הוי רשות היחיד הני מילי לטלטל אבל לזרוק מודו ליה קא משמע לן האמיר דא אפגעדאווענט אסאך ווערטער לאמיר עס מסביר זיין די גמרא זאגט אז בעצם פון די פון די מחלוקת פון רבי יהודה און די חכמים איז נאכנישט מוכרח אז די חכמים דינגען זיך אין עסענס אויף די יסוד פאר רבי יודא אז צוויי ווענט שאפט נאכנישט קיין רשות היחיד, בעצם וואלט איך געקענט לערנען די מחלוקת אזוי, אז די חכמים זענען מסכים אז מדאורייתא צוויי ווענט שאפט יא א רשות היחיד, און וואס דען? זיי קריגן זיך טאקע אויף די עצה, זיי קריגן זיך אז דער לחי די קורה איז נישט גענוג סימן אז א מענטש זאל וויסן נישט ארויסצוטראגן פונעם רשות היחיד צום רשות הרבים, ממילא הגם ס'האט זיך דא געשאפט א דאורייתא'דיגע רשות היחיד צווישן די צוויי הייזער, איז די חכמים זאגן אז נאך אלץ טראג נישט, איז דאס מ א, אין אנדערע ווערטער איך וואלט געטייטשט די פריערדיגע מחלוקת וואלט איך געטייטשט אזוי, אמרו לו, די חכמים האבן אים געזאגט אין מערבין רשות הרבים בכך אז דו האסט נישט קיין רעכט צו מערב זיין נישט ווייל ס'האט טאקע א דין רשות הרבים נאר ווייל איך בין חושש אז מ'וועט ווייטער קומען מוציא זיין מרשות היחיד רשות הרבים אבער בעצם זענען די חכמים מסכים מדאורייתא אז שתי אז שתי דפנות שתי מחיצות שאפט א רשות היחיד, אויף דעם זאגט ער זו היא מחיצה גמורה. דווקא אין אונזערע פעלער אין די ברייתא וואס כ'האב מחיצות גמורות, אזוי טייטשט רש"י, ס'איז נגמר כ'האב ד' מחיצות, דאס הייסט א רשות היחיד, אבער אויב ס'איז נישט נגמר די מחיצות כ'האב נישט קיין ד' מחיצות כ'האב נאר צוויי מחיצות, איז אפילו מדאורייתא איז גייט עס נישט הייסן קיין רשות ממילא די. אין אנדערע ווערטער ואמאי קרו ליה גמורה קומט מיר סטרעטשן אז זאלסט טאקע וויסן אז די טעם פון די רבנן איז אז זיי זענען אינגאנצן נישט מסכים צו די ווערטער פון רבי יודא און זיי לערנען אז ניין אז ווען כ'האב שתי מחיצות בלייבט עס אלץ א רשות הרבים לאמיר נאכאמאל זען אינווענדיג מהו דתימא כי פליגי רבנן אלי' דרבי יודא דלא הוי רשות היחיד הני מילי לטלטל די רבנן ווילן נישט מתיר זיין צו מטלטל זיין אין די רשות אין די ניי געשאפענע רשות וואס כ'האב געלייגט דעם לחי אדער כ'האב געלייגט דעם קורה צווישן די צוויי הייזער פארוואס זיי האבן נאך אלץ מורא אז כ'וועל צוקומען אדער אדער ארויסצוטראגן אדער ס'זעהט אויס זייער ווי א רשות הרבים למעשה די ציבור גייט דאך דא דורך ממילא אז מ'וועט מתיר זיין צו טראגן אין די שטח האב איך מורא אז כ'וועל טראגן אין רשות הרבים אויך פאר סיי וועלכע סיבה ווילן נישט די חכמים אז דו זאלסט ווייטער טראגן דא אבער לזרוק אבער לגבי ארויסטראגן אבער לגבי אריינטראגן, למשל כ'שטיי אין רשות הרבים און כ'וויל דא עפעס אריינווארפן, איז מודו ליה וועלן זיי יא לערנען אז די פלאץ צווישן צוויי ווענט הייסט א רשות היחיד, קומט אויס כ'האב למעשה יא געטראגן פון א רשות הרבים צו רשות היחיד, אין אנדערע ווערטער מעיקר הדין מדאורייתא לחומרא, דארט ווי ס'וועט אויסקומען א חומרא וועלן זיי מחמיר זיין ווי רבי יודא און זאגן אז די פלאץ הייסט יא רשות היחיד, קא משמע לן אז ס'איז נישט אמת, און די פלאץ וועלן זיי מחמיר זיין ווי. וועלן זיי מחמיר זיין ווי רבי יודא אז ס'הייסט א רשות היחיד, קא משמע לן אז ניין, אז זיי לערנען אז ס'איז ממש א רשות הרבים, און אפילו אין א פאל וואס איך ווארף אריין פון דרויסן צו דא, גיי איך נישט זיין, ס'גייט נישט זיין קיין חיוב אויב ס'נישט געווען קיין ד' אמות, ווייל ס'הייסט נישט קיין הוצאה מרשות לרשות. גיימער ווייטער, אמר מר. אמר מר זו היא רשות הרבים, אונז האמיר געהאט אינעם נעכטיגן ברייתא, די ברייתא האט געענדיגט רעדן פון א רשות הרבים, סראטיא, פלטיא, די אלע גרויסע געסלעך, די אלע מארקעט פלעצער, די וועג וואס גייט פון איין שטאט צום צווייטן, און די ברייתא ענדיגט אז זו היא רשות הרבים, פרעגט די גמרא די זעלבע שאלה, למעוטי מאי, וועלכע רשות הרבים קומסטו דא צו עוואוידן און זאגן אז יענץ הייסט נישט קיין רשות הרבים, נאר די פעלער פון די ברייתא הייסט א רשות הרבים? זאגט די גמרא למעוטי אידך דרבי יודא, אונז גיימיר האבן א געוויסע רשות הרבים וואס איז נאר בשיטת רבי יודא, און די ברייתא קומט זיך דינגען מיט רבי יודא און זאגן אז רבי יודא'ס רשות הרבים איז נישט קיין רשות הרבים דתנן, אונז האבן געלערנט אין א משנה, רבי יודא אומר, רבי יודא זאגט אם היתה דרך הרבים מפסקתן יסלקנה לצדדין, וואס איז די מעשה דארט? ס'איז דא א באקאנטע הלכה אין הלכות עירובין וואס רופט זיך פסי ביראות. וואס מיינט פסי ביראות? פסי ביראות מיינט אז די עולי, די מענטשן וואס זענען געקומען עולה רגל זיין האבן געהאט א מורא'דיגע פראבלעם, מ'האט געוואקט אין מדבר, מ'האט געוואקט אויף די גרויסע גאסן, און ס'איז געווען א פראבלעם מ'האט נישט געהאט וואס צו טרינקן, און איי ס'איז געווען בורות, איז איבעראל געווען קוועלער, בורות, ס'איז געווען פלעצער וואו מ'האט געקענט טרינקן, ס'איז אבער א פראבלעם פון הוצאה, פארוואס? ווייל דער בור איז גרויס ד' טפחים און ס'איז טיף י' טפחים, שאפט זיך עס א נייע רשות. איז עס א רשות היחיד. איך נעם מיין טעפל וואסער און איך שעפ אריין אינעם בור און איך טראג עס ארויס אינעם הויפט גאס, נישט מדבר. איך וויל נישט מ'זאל מיינען אז מדבר הייסט א רשות הרבים ווייל די גמרא גייט באלד האבן א שאלה צו א מדבר איז א רשות הרבים. על כל פנים א גרויסע גאסן איז ווערט דאך א פראבלעם אז כ'האב מוציא געווען פון רשות היחיד וואס דאס איז דעם בור. און איך טראג עס ארויס צו רשות הרבים, דאס איז געווען א מורא'דיגע טשעלענדזש, עס קומען טויזענטע אידן, אפשר מיליאנען אידן, זיי קומען עולה רגל זיין, זיי וואקן מיילן מיילן ווייט, און זיי האבן נישט צו טרינקן קיין וואסער, חזל האבן געזוכט א עצה, האבן חזל מתקן געווען א עצה וואס רופט זיך פסי ביראות, פסי ביראות מיינט אז מען מאכט מען שאפט א רשות היחיד ארום דעם בור, וויאזוי שאפט מען א רשות היחיד ארום דעם בור? מען מאכט.

איז האבן חזל געזאגט איך קוק עס אן ווי כאילו ס'איז דא דא מחיצות און ס'איז כאילו א רשות היחיד, אזוי האט מען עוואוידעד די פראבלעם אז די עולי רגל אידן זאלן קענען טרינקן וואסער, פארוואס ווייל יעצט בין איך מוציא פונעם בור וואס איז א רשות היחיד צו ארום דעם בור אלעס אריינגערינגעלט אין די פסי ביראות וואס איז ווייטער א רשות היחיד? טענה'ט אבער רבי יודא אז דא דארפסטו צולייגן נאך איין זאך דו דארפסט עווערטן די הילוך פונעם רבים אויב די רבים וואקט ווייטער דורך די פסי ביראות איז אפילו איך מאך מיך דא מיינע כמו מחיצות אבער די ציבור גייט דורך איז אתו רבים ומבטלי מחיצות איז אויב די שטראם פונעם ציבור איז ווייטער אריין אין די פסי ביראות קענסטו עס נישט רופן קיין רשות היחיד ס'בלייבט מדאורייתא א רשות הרבים און דו דארפסט ארום טראגן דעם עולם דו דארפסט דיטורן דעם עולם אז טאקע די שטח ארום די פסי ביראות זאל טאקע אויסזען ווי א רשות היחיד אז די ציבור זאל עס נישט דורך וואקן דאס איז די חידוש דין דא. פון די ברייתא פון רבי יהודה. נאכאמאל, דתנן, נישט קיין ברייתא, א משנה. דתנן אונז האמיר געלערנט אין א משנה רבי יהודה אומר, אם היתה דרך הרבים מפסיקתן, אויב די די שטראם פונעם רבים, די הילוך פונעם רבים, די ציבור, איז טוט מפסיק זיין אריין אין די פסי ביראות, איז יסלקנה לצדדין, דארפסטו זיי באזייטיגן, נאר אזוי וועט זיך דא שאפן א רשות היחיד. קומט אויס אז רבי יהודה האט א נייע סארט רשות הרבים, אז אינעם פסי ביראות, אויב האב איך דעם הילוך רבים, איז דער הילוך רבים שאפט א רשות הרבים וחכמים אומרים די חכמים דינגען זיך און זאגן אינו צריך אז ס'פעלט נישט אויס, ס'פעלט נישט אויס צו פארדרייען דעם ציבור ארום דעם פסי ביראות, דער הילוך רבים קען נישט מבטל זיין קיין מחיצות און ס'בלייבט א רשות היחיד, ממילא פארשטיי מיר זייער גוט אונזער ברייתא, זו היא רשות הרבים. נאר די פעלער וואס ווערט אויסגערעכנט אין די ברייתא דאס הייסט רשות הרבים, אבער רבי יהודה'ס רשות הרבים וואס שאפט זיך דורך הילוך רבים אין די פסי ביראות דאס איז דאס איז נישט קיין רשות הרבים אונז לערנען מיר מיט די חכמים. זאגט די גמרא ווייטער ואמאי קרי ליה גמורה וואס איז די חידוש פארוואס זאגט ער זו רשות הרבים גמורה גמורה איז נאך א סטרעטש וואס ער וויל עפעס שולל זיין. איז רשי מאכט דא א גאנצע לומדישע חשבון פארוואס פארוואס די גמרא ענטפערט נישט אזוי ווי פריער אז איך וואלט געהאט א הוה אמינא אז אז די חכמים זענען בעצם מסכים צו ר' יודא און זיי האלטן אויך אז הילוך רשות הרבים אז הילוך רשות הרבים שאפט א רשות הרבים זענען נאר מחמיר לחומרא סא דאס הייסט א רשות היחיד איז אביסל א קאמפליצירטע חשבון, ווער ס'וויל קען מעיין זיין אין רש"י און אונז קען מיר גיין ווייטער, ואמאי קרי ליה גמורה איז איידי דתנא רישא גמורה, תנא נמי סיפא גמורה, די גמרא טענה'ט אז דא איז טאקע נישט דא קיין חידוש אין די ווארט גמורה, נאר די ברייתא האלט זיך צו א רידעם, די ברייתא האלט זיך צו א שפראך, אז כ'האב גענוצט פריער די לשון רשות היחיד גמורה וואס דארט איז יא צוגעקומען א חידוש, ווי פריער דערמאנט איז דא אויך דערמאן איך די ווארט. גמורה. פרעגט יעצט די גמרא א נייע קשיא, אונז האבן ארויסגערעכנט פארשידענע סארטן רשות הרבים'ס אין אונזער ברייתא, ולחשוב נמי מדבר, פארוואס רעכנסטו נישט אויס אז א געוויסע סארט רשות הרבים איז א מדבר, דתניא אונז האבן געלערנט א ברייתא איזו היא רשות הרבים, סרטיא ופלטיא גדולה ומבואות המפולשין, איז די דריי האבן מיר שוין געזען נעכטן אין אונזער ברייתא. אבער די יעצטיגע ברייתא לייגט צו א פערדע פאל והמדבר, קומט דאך אויס אז ס'איז דא נאך א רשות הרבים, האמיר לכאורה א שטיקל סתירה צו א ברייתא, פארוואס אונזער ברייתא איגנארירט מדבר און די ברייתא רעכנט יא אויס מדבר? ענטפערט די גמרא אמר אביי לא קשיא, כאן בזמן שישראל שרויים במדבר כאן בזמן הזה, די ברייתא וואס רעדט אז א מדבר האט א דין רשות הרבים איז ווען ישראל שרויים במדבר, אז ישראל שרויים במדבר ווערט דאך די מדבר א פלאץ ווי ס'דרייט זיך א מוראדיגע רבים כאן בזמן הזה אין אונזערע צייט זאגט רשי זייער אינטערעסאנטע ווערטער אינו מקום הילוך לרבים ס'נישט קיין פלאץ ווי א רבים דרייט זיך א מדבר איז א טויטע פלאץ דהולכי מדברות לא שכיחי מאכט זיך אמאל א מענטש פארבלאנדזשעט מיט א קעמל באט ס'נישט קיין פלאץ ווי האסט ממש א גרויסע רבים מילא איז אונזער ברייתא פילט נישט פאר וויכטיג צו דערמאנען מדבר ווייל ס'איז קאנטינדזשענט טאקע צו ס'איז דא הולכי מדברות אדער נישט, דא דא א מורא'דיגע יסודות'דיגע תוספות, תוספות זאגט משמע קצת, דאינה רשות הרבים, אלא אם כן מצויין שם ששים ריבוא כמו במדבר. דא איז די באקאנטע תוספות וואס תוספות לייגט צו די תנאי אז כדי, וואס איז א מורא'דיגע קולא, וואס לויט דעם איז כמעט נישט דא קיין רשות הרבים, דו קענסט גיין קיין אושען פארקוועי אדער דו קענסט גיין קיין פיפט עוועניו אין מאנהעטן, די ביזיעסטע גאסן, גיין אנקומען צו א קאונט פון שישים ריבוא זעקס הונדערט טויזנט מענטשן וואס גייען דארט דורך איז א מורא'דיגע גרויסע נומבער, אויב נעם איך אן ווי תוספות, איז זייער שווער צו טרעפן היינט א רשות הרבים, און דאס איז א ריזיגע מחלוקת הראשונים און אלע מחלוקת. פון וועגן עירוב'ן אין גרויסע שטעט דרייט זיך ארום די תוספות צו איך דארף יא האבן איינער פארשטייט זיך ס'דא נאך שאלות ווי קיפאס מיט פארשידענע אנדערע קאמפליצירטע שאלות אבער איינע פון די גרויסע שמועסן איז צו א רשות הרבים שאפט זיך נאר ווען כ'האב זעקס הונדערט טויזנט מענטשן אדער נישט ווי זעהט עס תוספות? תוספות זעהט עס פון דעם וואס איך זאג דיר אז די מדבר כדי צו מחייב זיין א מדבר אז ס'זאל הייסן רשות הרבים איז עס נאר אזוי ווי ס'איז געווען אין מדבר שהיו ישראל מצויין שם ס'איז געבינדן מיט דעם וואס כ'האב געהאט דארטן שישים ריבוא מיט דעם וואס כ'האב געהאט תוס' זאגט ס'נאר משמע קצת ווייל ס'מוז דאך נישט זיין ממש זעקס הונדערט טויזנט ס'קען דאך זיין א גרויסע ציבור רש י זעהט קלאר אויס וועגן דעם האב איך אויסגערעדט דער רש י אז רש י לערנט נישט אזוי רש י דהולכי מדברות לא שכיחי איך האב נישט קיין מענטשן די רגע איך האב עפעס מענטשן אזוי לערנט דער חתם סופר בדעת רש י די רגע איך האב מענטשן ס'איז א מקום הילוך לרבים איז אפילו א מדבר בזמן הזה וואלט איך מחייב געווען איך דארף נישט קיין זעקס הונדערט טויזענט. האמער דא א מחלוקת ראשונים וויאזוי ס'שאפט זיך א רשות הרבים. גיימער ווייטער אמר מר. אונז האמער געלערנט ווייטער אין די ברייתא ווען די ברייתא ענדיגט אויסרעכענען די סארטן רשות הרבים'ס זאגט די ברייתא אם הוציא והכניס בשוגג אויב א מענטש טראגט אריין אדער ארויס בשוגג ס'איז געשטאנען דארט לגבי די רשות הרבים'ס. לגבי ביידע, א מענטש איז מוציא און מכניס מרשות היחיד אדער רשות הרבים, איז שטייט די חיוב, הוציא והכניס בשוגג חייב חטאת, אויב א מענטש איז געווען א שוגג איז ער חייב חטאת במזיד, איז ענוש כרת, און פארשטייט זיך אויב עס איז געווען התראה איז ונסקל ווערט דער מענטש ממש געהארגעט, פרעגט די גמרא, בשוגג חייב חטאת פשיטא, עס איז פשוטע פסוקים אז איבעראל ווי במזיד איז דא א חיוב כרת, עט בעונש עט בשוגג זיין א חיוב חטאת, וואס פעלט אויס פאר די ברייתא עס אויסצושמועסן? זאגט די גמרא ביסט גערעכט, די חיוב חטאת איז נישט קיין חידוש, נאר במזיד ענוש כרת ונסקל איצטריכא ליה, איך וויל דיר צוקומען זאגן אז ס'איז דא א חיוב מיתה, ווען ס'איז געווען התראה און א מענטש איז געווען א מזיד, איז דא א חיוב מיתה, א חיוב סקילה, ווען א מענטש איז חלילה עובר אויף מלאכת שבת, פרעגט די גמרא נמי פשיטא און ווי רש י ברענגט איז עס ווייטער קלארע פסוקים אין די תורה, די תורה פארציילט די מעשה פון מקושש, א מענטש האט מחלל שבת געווען און מ'האט אים געהארגעט, מ'האט אים סוקל געווען, האסט דאך א בפירוש'ע פרשה אין די תורה, אז א מענטש איז א מחלל שבת במזיד ובהתראה באקומט ער סקילה וואס פעלט עס אויס די ברייתא צו שמועסן? ענטפערט די גמרא זייער זייער א אינטערעסאנטע תירוץ און דער עולם זאל צולייגן קאפ, הא קא משמע לן די ברייתא קומט מיך צו לאזן הערן כדרב, דאמר רב רב האט געזאגט אזוי מצאתי מגילת סתרים איך האב געטראפן א באהאלטענע מגילה, רשי שמועסט אויס וואס איז געווען די באהאלטענע מגילה, בעצם איז דא א הלכה פון אז תורה שבעל פה אי אתה רשאי לאמרה בכתב אז מען טאר נישט שרייבן קיין תורה שבעל פה, די גאנצע גמרא. פלעגט אמאל איבערגיין מרב לתלמיד, מרב לתלמיד, משניות, אלע קבלות, גאנץ תורה שבעל פה, אלע ביאורים אין מצוות איז געגאנגען פשוט בעל פה. נאר וואס דען, עס איז געקומען א מצב פון עת לעשות לה' הפרו תורתך האט מען אנגעהויבן שרייבן. איז די ערשטע געשריבענע זאך נאך פאר מען איז אנגעקומען ממש צו שרייבן א משנה, נאך פאר מען איז אנגעקומען צו שרייבן א גמרא, איז געווען מגילת סתרים, זאגט רשי, וואס מיינט מגילת סתרים? אז נארמאל האט מען דאך געהאט די קבלות אין בית מדרש, די די וואס יעדער האט געוואוסט, די הלכות האט יעדער געוואוסט, אבער מען האט אמאל געהערט א דבר חידוש, און מען האט מורא געהאט אז מען וועט עס פארגעסן האט מען עס אראפגעשריבן, אבער מען האט עס געהאלטן באהאלטן, ס'איז נאך געווען אזא אומאפיציעלע זאך און נישט אזא לכתחילה'יגע זאך, פלעגט מען באהאלטן די חידושי דינים וואס מען האט געפילט פאר וויכטיג צו פארשרייבן, האט מען באהאלטן אין א מגילה, ס'איז נישט געווען קיין זאך וואס האט זיך געדרייט אין די עפנטליכקייט, און דאס איז געווען די ערשטע פארמאט פון תורה שבעל פה וואס מען האט אנגעהויבן שרייבן און שפעטער איז די היתר געווארן אלס לויט ווי וויכטיג ס'האט זיך געפאדערט ביז מען האט אנגעהויבן ממש אראפשרייבן די גאנצע שקלא וטריא פון די גמרא דאס איז וואס אונז האמיר היינט על כל פנים וואס האב איך געטראפן די מגילת סתרים וואס האב איך געטראפן די באהאלטענע די באהאלטענע מגילה איז מצאתי מגילת סתרים בי רבי חייא איך האב געטראפן אין די הויז אדער אין בית מדרש פון רבי חייא האב איך געטראפן די באהאלטענע מגילה וכתוב בה שטייט דארט א הלכה אזוי אז איסי בן יהודה אומר די הייליגע תנא איסי בן יהודה זאגט אז אבות מלאכות מ' חסר אחת סאיז דא נײַן און דרײַסיק מלאכות דאורייתא אין שבת אבער ואינו חייב אלא אחת און ווי די גמרא פארשטייט יעצט די כוונה פון די ווערטער ואינו חייב אלא אחת מיינט ער צו זאגן אזוי די הלכה איז אז אויב א מענטש איז געווען א שוגג און ער האט געגעסן חלב אויב האט ער געגעסן דרײַ כזיתים בהעלם אחת איינמאל ער האט פארגעסן ער איז א שוגג ער ווייסט נישט אז מען טאר נישט אדער ער ווייסט נישט אז דאס איז חלב ער מיינט סאיז סתם פעטנס אויב עסט ער בהעלם אחת אין איין אין איין מעשה שוגג אין איין פארגעסעכטס עסט ער דריי כזיתים גייט ער נישט דארפן ברענגען דריי חטאות ווייל כ'קוק עס אן ווי איין איסור אלדאו וואס ער האט געגעסן דריי כזיתים. איז וואס טוט זיך אויב א מענטש עסט א כזית חלב און א כזית דם צוויי אנדערע איסורים אפילו ס'איז בהעלם אחת ער מיינט אז ביידע זענען מותר דעמאלטס איז די הלכה ווייל ס'איז צוויי איסורים דארף איך ברענגען צוויי חטאות. איז ווי די גמרא פארשטייט יעצט איז די כוונה פון איסי בן יהודה אינו חייב אלא אחת, איז טאמער א מענטש טוט אלע ל' ט' מלאכות, אדער פופצן מלאכות, אדער צוואנציג מלאכות, נישט קיין חילוק די קאונט, מער ווי איין מלאכה, בהעלם אחת, ער האט איינמאל פארגעסן אז ס'איז שבת, אדער ער האט איינמאל נישט געוואוסט אז דאס זענען מלאכות, אינו חייב אלא אחת, ווייל איך קוק עס אן איין עבירה, איך קוק עס אן ווי איינמאל געגעסן נאך א כזית חלב און נאך א כזית חלב, זאגט די גמרא אויב דאס איז פשט אין די מגילת סתרים פון איסי בן יהודה, איני, ס'קען נישט זיין, פארוואס והתנן אונז האבן געלערנט אין א משנה, ס'איז א משנה שפעטער שטייט אזוי אבות מלאכות מ' חסר אחת, איז די משנה מאכט א הקדמה זאגט ס'איז דא נײַן און דרײַסיק מלאכות און די משנה רעכנט אויס נײַן און דרײַסיק מלאכות, והוינן בה מנינא למה לי, א תנא רעדט נישט קיין איבעריגע ווערטער, אויב רעכנט ער אויס נאכדעם די נײַן און דרײַסיק מלאכות קענסט דאך אליין גיין ציילן אנקומען צו די קאונט פון נײַן און דרײַסיק, וואס דאס וואס דארף די משנה מאכן א הקדמה און זאגן אז כ'האב דא נײַן און דרײַסיק אויף דעם איז די תירוץ ואמר רבי יוחנן האט רבי יוחנן געזאגט אז אין די הקדמה הקדמה לייבי פון די משנה אז איך בין דיר מדגיש אז ס'איז דא נײַן און דרײַסיק מלאכות ליגט א חידוש דין שאם עשאן כולן בהעלם אחת אז אויב א מענטש האט עובר געווען אויף אלע נײַן און דרײַסיק מלאכות אין איין העלמה אין איין שוגג איז חייב על כל אחת ואחת אין אנדערע ווערטער די ארבעים חסר אחת קומט דיר נישט סתם זאגן די קאונט פון די מלאכות וואס איך גיי דיר אויסרעכענען, ס'קומט דיר זאגן די א הלכה, ס'קומט דיר זאגן א הלכה אז אויב בין איך עובר אויף די נײַן און דרײַסיק מלאכות, לאמיר זאגן איך האב עובר געווען אויף אלע, גיי איך זיין מחיוב מיט ארבעים חסר אחת, איך גיי זיין מחיוב מיט די נאמבער פון נײַן און דרײַסיק, און בעצם ליגט דא, רש"י זאגט ס'ליגט דא א קעפ אויך, אז די מערסטע וואס איך קען מחיוב ווערן איז נײַן און דרײַסיק, וואס טוט זיך א מענטש טוט א תולדה, יא לאמיר זאגן ס'איז דא איסור בונה און דא אוהל, טו איך מאך איך אוהל, וואס אוהל איז א תולדה פון בונה, אויב טו איך ביידע, ניין, די קעפ שטעלט זיך אפ ביי נײַן און דרײַסיק, סאו אין די נומבער פון נײַן און דרײַסיק יעצט אין אונזער משנה ליגט צוויי מורא'דיגע חידושים, ס'איז שוין דא א שטארקע סיבה פארוואס די תנא שרייבט עס, איינס אז ווען איך בין עובר אויף די אלע מלאכות גיי איך קענען מחיוב ווערן מיט נײַן און דרײַסיק קרבנות, נישט מיט איין קרבן, און צוויי אז איך גיי נאר מחיוב ווערן מיט נײַן און דרײַסיק, ס'איז א קעפ, אבער אויף תולדות איז נישט דא קיין חיובים מער. על כל פנים, וויאזוי אונז האבן יעצט געלערנט די משנה, האבן מיר א קלארע משנה וואס לערנט אונז אנדערש ווי אונז האבן יעצט פארשטאנען איסי בן יהודה אז ווען א מענטש איז א שוגג אין שבת און ער טוט עטליכע מלאכות איז ער יא מחיוב אויף יעדע מלאכה אן עקסטערן חטאת, קען דאך נישט זיין אז דאס איז די כוונה פון איסי בן יהודה, און די גמרא פארשטייט אלס א הכרח אז איסי בן יהודה גייט זיך נישט קריגן מיט א קלארע משנה. זאגט די גמרא, אלא אימא, וואס איז פשט אין די ווערטער פון איסי בן יהודה וואס ער זאגט, וואס אונז האבן געטראפן די מגילת סתרים, אלא אימא, אינו חייב על אחת מהן, ס'איז געווען א קבלה אז ס'איז טאקע דא א חיוב סקילה, יעצט סוויטש מיר, אונז גיימיר, איסי בן יהודה דינגט זיך נישט מיט ר' יוחנן, א מענטש איז עובר איינע פון די ניין און אלע ניין און דרייסיג מלאכות, יעדע איינס איז דא א חיוב חטאת אויב איז ער א שוגג, אבער מען רעדט פון איסור סקילה, איז געווען א קבלה איסי בן יהודה האט געהאט א קבלה אז אויף איינס פון די ניין און דרייסיג מלאכות איז נישט דא קיין חיוב סקילה, פארוואס? ס'איז נישט קלאר, אבער אין אנדערע ווערטער אז ס'איז אלץ דא, כ'ווייס נישט וועלכע, באט איינס פון די ניין און דרייסיג מלאכות, נאר אויף אַכט און דרײַסיק מלאכות גייסטו האבן א חיוב סקילה, ס'איז דא איינס פון די וואס דו טוסט גייט נישט זיין קיין חיוב סקילה ס'גייט נישט זיין קיין חיוב מיתה איז דאס זאגט ער אלא אימא אינו חייב על אחת מהן אז וואס אינו חייב על אחת מהן אז ס'איז דא איינס פון די נײַן און דרײַסיק מלאכות וואס אויף דעם איז נישט דא קיין חיוב סקילה והא קמשמע לן און דאס איז די סיבה פארוואס אונזער ברייתא שרייבט ארויס אז א מענטש וואס איז א מזיד איז דא א חיוב סקילה בגבי הוצאה אז הא מהנך דלא מספקן, זאלסט וויסן, צו האבן מיר דאך א ספק, צו האבן מיר נײַן און דרײַסיק מלאכות און ביי איינס איז נישט דא קיין חיוב סקילה, איז זאלסטו וויסן אז הוצאה איז אוט אוו די קוועשטן, און הוצאה איז זיכער איינע פון די מלאכות וואס אויב טו איך עס איז יא דא א חיוב סקילה, און וועגן דעם דארף עס די תנא זאגן, הגם אונז ווייסט מיר אז מלאכת שבת איז דא א חיוב סקילה, אז הוצאה. דארט האב איך נישט קיין שאלה, און אוודאי איסי בן יהודה איז נישט קיין סתירה מיט וואס וואס אונז האבן געזאגט פון רבי יוחנן אז ס'איז דא חיובים אויף אלע נײַן און דרײַסיק מלאכות ווייל דארט רעדט ער פון חטאת און דא רעדט מען פון סקילה און די נישט חיזור איז געווען א גוטער איד און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור בסייעתא דשמיא.